א גוטן מוצאי תשעה באב און א פרייליכן חמשה עשר באב, די וואך האמער צוויי, ס'איז סוף תשעה באב און ס'הייבט זיך אן חמשה עשר באב, יעצט כ'האב געוואלט קודם אביסל רעדן וועגן דעם ענין פון חמשה עשר באב, יעדער חמשה עשר נישט נאר אב איז זייער א גרויסע זאך, ס'ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אין ספר עץ חיים שער רוח הקודש דף מ ב עמוד א, ווערט געברענגט. אז נאכדעם ווען א מענטש שטארבט לייכט אין אים די נשמה לייכט אריין אינעם גוף וואס דאס איז אין קבר יעדן פופצענטן טאג פון חודש און יעדן ניין און צוואנציגסטן טאג פון חודש איז גייט צוריק די נשמה צום גוף און ס'איז אים מעורר ס'וועקט אים אויף און ס'געט אים טל חיים און ס'געט אים אזא טל פון לעבן. ס'ווערט געברענגט אין אסאך ספרים. אז די סייקל ארבעט אזוי, ס'איז דא א נפש און א רוח און נשמה, און נאכדעם איז דא חיה יחיד, יחידה, דאס קומט קיינמאל נישט אראפ אויף די וועלט, און חיה אויך נישט, דאס קען מען אפילו נישט, אפילו ווען מ'איז זינדיג קען מען עס נישט פוגם זיין, ווייל דאס איז דער חלק וויאזוי ס'איז אנגעבינדן די נשמת ישראל מיט כביכול מיטן הייליגן באשעפער. איז נאך דא דריי חלקים, נפש, רוח, נשמה, די נשמה איז. קומט אראפ ס'באלעבט דעם גוף און נאך הונדערט און צוואנציג ווען דער מענטש שטארבט גייט עס ארויף אין גן עדן העליון, די רוח גייט אין גן עדן התחתון און די נפש בלייבט אויף די וועלט און דאס שוועבט אויף די מצבה, וועגן דעם ווען מען קומט מתפלל זיין איז איז דארט אייביג איז דא די נפש, יעצט אין אנדערע ספרים ווערט געברענגט אז די נפש גייט אויכעט אין גן עדן התחתון, ס'איז נאר דא צייטן ווען ס'קומט אראפ. אויף די וועלט. יעצט ווען זענען די צייטן ווערט געברענגט דאס איז פֿופֿצן טאג פונעם חודש און אויך דעם נײַן און צוואַנציקסטן טאג, דער נײַן און צוואַנציקסטער איז אייביג ערב ראש חודש, דאס איז דער גרויסער ענין פון דעם ערב ראש חודש, דעמאלטס געשעט א ירידת עולמות אז די נפש שטייט ביים מצבה, ביים שטיין דארט ווי דער גוף איז, און דער רוח. קומט אראפ פון גן עדן התחתון אויך אויף די וועלט, און די נשמה קומט אראפ פון גן עדן העליון אויף גן עדן התחתון, און אזוי ווען אידן זענען מתפלל צו קינדער צו אייניקלעך זענען מתפלל איז טראגן זיי מיט נאכדעם די תפילות. יעצט ווערט געברענגט אז די נשמה קומט אראפ אינעם פופצעטן און אינעם ניין און צוואנציגסטן און ס'איז זיך מלבש אינעם גוף אזוי ווי דער גוף איז געווען ווען ס'האט געלעבט, און ס'קומט דער גוף קומט ארויס פונעם קבר.

די נשמה קומט אראפ און ס'צוט ס'גייט אריין אין גוף און דער גוף שטייט אויף און ער זאגט נשמת ביי די מציבה און נאכדעם בוקט ער זיך פארן אייבערשטן און דער גוף גייט צוריק אין קבר און די נשמה גייט צוריק ארויף צו די עולמות. איז ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז ווען א מענטש האט באמת הייליגע אויגן צו זעהן קען ער זעהן דעם גוף אזוי ווי ער איז געווען בחיים חיותו אויף די וועלט. דאס איז דער ענין פון די עליות עולמות. איז על כל פנים דער פופצנטער טאג פונעם חודש זייער א הויעכע צייט. יעצט דער אר"י הקדוש אין עץ חיים, שער רוח הקודש דף מ"ב עמוד א' ברענגט אז נאכדעם ווען דער מענטש שטארבט, ער ברענגט עס בקיצור, אבער דאס וואס איך האב געזאגט דאס ברענגען אנדערע ספרים קב הישר מיט אנדערע ספרים, על כל פנים זאגט ער אז נאכדעם ווען דער מענטש שטארבט קומט די נשמה ס'באלייכט דעם גוף יעדן פופצנטן פון חודש און יעדן ניין און צוואנציגסטן טאג פון חודש, ס'געבט אים טל חיים. און ער באקומט גרויסע אורות. יעצט, ס'אויכעט ידוע אז דער פופצנטן טאג אין חודש איז התגברות פון חסד. חסדים זענען זיך מתגבר. פארוואס? ווייל דעמאלטס איז די לבנה אינגאנצען אנגעפילט. וואס טייטש אזוי? ס'איז דא א חטא מיט דעם זון אז די לבנה האט געזאגט אין שני מלכים משתמשים בכתר אחת. איז האט דער אייבערשטער געזאגט גיי און טו דיך אליינס ממעט זיין. יעצט. דער שעיר פון ראש חודש, דער אייבערשטער זאגט תביא עלי כפרה, דער אייבערשטער כביכול זאגט ברענג אויף מיר אויך א כפרה, איז ס'איז דא אין דעם הויכע סודות, איך וויל אפילו נישט באטאנען די אלע זאכן, אבער על כל פנים, ווען די לבנה איז אבער פול אינגאנצן, דעמאלטס איז דאס גרעסטע התגברות פון חסד. אזוי שטייט אין שולחן ערוך יורה דעה סימן קע"ט, סעיף ב'. יעצט, דער הייליגער קאזשניצער מגיד, ס'איז ידוע אז דער הייליגער קאזשניצער מגיד איז געווען פון די גרויסע בעל מקובלים בימיו, דער אמרי יוסף, ספינקא, ברענגט אין די הקדמה פון ליקוטי תורה און ש"ס פון דעם הייליגען רבי יצחק אייזיק פון זידיטשוב, שרייבט ער אזוי, וספרי המגיד מקאזשניץ הוי מחבב רבינו מרא עד לחדא.

אבידתא, און ער שרייבט דמה שכתוב בכמה דפים בספרי רבו הקדוש מהרצ"ה, מזידיטשוב היא נכלל באיזה שורה של הספר הקדוש אור ישראל, נאר זאגט ער רק שאי אפשר להבין דברי המגיד עד שילמד קודם ספרי רבו מהרצ"ה. עניוועי, ער געווען פון די גרויסע בעל מקובלים. איז. זאגט ער א מורא'דיגע זאך, און דאס איז אין ספר עבודת ישראל אין פרשת יתרו והיו נכונים ליום השלישי, איז ער ברענגט דארט א גאנץ אריכות אז דער רבי יוסי האלט אז משה רבינו האט מוסיף געווען יום אחד מדעתו, ער האט געדרשנט היום ומחר מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמו והסכים הקדוש ברוך הוא. ש. ברענגט ער דארט גרויסע סודות אז משה רבינו האט געוואלט זאל זיין בבחינת זכור, ווייל זכור את יום השבת לקדשו איז אסאך העכער ווי שמור, און שמור איז פאר ערב שבת, זכור איז פאר שבת. ס'איז גרויסע סודות וואס איך וויל אויכעט נישט אריינגיין. נאכדעם געט ער אזא זאג אז אונז געפינמיר וראיה לדבר מצינו כי לפי דעת משה שהוסיף יום אחד מדעתו, ממילא כלו כלו האט זיך אויסגעלאזט מ' יום די פערציג טאג, בשישה עשר בתמוז, זעכצן טאג אין תמוז, נישט פופצן טאג, ווייל ווען מ'לייגט ווען נישט צו נאך א טאג, וואלט זיך דאך אויסגעלאזט די פערציג טאג פופצן טאג אין תמוז, און אזוי ווי ס'האט זיך אויסגעלאזט זעכצן טאג, ואז עשו מה שעשו רחמנא לצלן איז ארויסגעקומען דער עגל, פארוואס?

קענען מאכן אז אידן זאלן זינדיגן מיט אן עגל, ואפשר שלא באו לידי מעשה הידוע. יעצט ער ברענגט נאך א זאך אז דער אייבישטער האט געוואלט אז מען זאל געבן די תורה ערב שבת וואלט עס מעלה געווען די גאנצע וואך, און אזוי ווי משה רבינו צוגעלייגט נאך א טאג איז עס געווען אום שבת, איז טאקע עס איז געווען זייער הויעך און זייער הייליג ווייל אין אזא הייליגן טאג איז די תורה זייער הייליג, אבער פון דעסטוועגן דאך לכתחילה האט דער אייבישטער געוואלט אז ס'זאל זיין. ערב שבת ס'זאל מעלה זיין די גאנצע בריאה פון א גאנצע וואך אויך. יעצט דאס איז סודות איבער סודות וואס יעצט קען מען דאס נישט פארשטיין, און דאס מיינט נישט אז ס'איז חלילה געווען א טעות ווייל זעהסט דאך דער אייבערשטער האט מסכים געווען צו משה רבינו, נאר אזוי האט עס דער אייבערשטער געפירט אז ער האט מסכים געווען אז ס'זאל למעשה ארויסקומען אן עגל אויכעט, ווייל להורות תשובה ברבים. און אזוי ווי אנדערע ספרים זאגן דער קדושת לוי זאגט אז דער אייבערשטער האט געוואוסט אז מען וועט זיך זייער שטארק פארזינדיגן משך די יאהרן פון גלות האט דער אייבערשטער געמאכט אז מען זאל טוהן חלילה די גרעסטע עבירה און אז מען האט שוין דאס מוחל געווען איז דאך אלע אנדערע זאכן פאלן דאך שוין ארונטער אונטער דעם ווייל מה דאך האט דאס יענץ מוחל געווען איז כל שכן נאך אלע אנדערע זאכן. אין דעם איז דא זייער אסאך גרויסע סודות אבער איך וויל נאר אריינגיין וועגן חמשה עשר באב יעדן ערב ראש חודש. כ"ט, און אויכעט יעדן חמשה עשר לחודש איז זייער א הויכע צייט. יעצט עמער אריינגיין אביסל וואס טוט זיך מיט חמשה עשר באב. יעצט פאר מיר גיימער צו צו חמשה עשר באב האב איך געוואלט אביסל מעורר זיין, אין ארץ ישראל ווערט די וואך בין הזמנים, יעצט. אין של"ה הקדוש שטייט לא יזכר ולא יפקד מען זאל נישט זאגן דאס נאמען בין הזמנים, געווען צדיקים וואס האבן געהאקט דערויף, למעשה די גמרא זאגט אז רבא האט געזאגט במטותא מינייכו ולא תתחזו קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי זאלסט דיך נישט ווייזן פאר מיר נישט ניסן און תשרי ווייל דעמאלטס זענען די בחורים זיי געזעסן א גאנצע א האלב יאר זענען זיי געזעסן אין ישיבה זענען זיי אהיימגעגאנגען אביסל לכבוד יום טוב. למעשה אבער ליידער איז עס געווארן נפרץ און ס'איז יא דא בין הזמנים אין ארץ ישראל די חמסין זייער הייס אלץ זאכן וואס אונז פארשטיימער אבער כ'וויל בעטן דעם עולם ווילסט זיך אביסל ערהוילן פרישע לופט און מ'איז שוין צו דעם אויך מסכים אבער נישט צו קיין זנות מ'זאל וואטשן א קודם כל מ'גייט בחורים גייען שווימען טאמער דו קענסט נישט שווימען זאלסטו נישט גיין נאר ווי ס'דא א סווימינג פול מיט א לייף גארד. ס'איז דא פלעצער ווי בחורים גייען זיי זעהן א וואסער געבן זיי א דזשאמפ אריין דו ווייסט נישט ווי קאלט ס'איז ווי טיף ס'איז קען זיין שלענג אויבארד גיי ווי ס'איז דא געהעריג א לייף גארד מיט א געהעריגן סווימינג פול יעצט אז מ'גייט שווימען למשל אין תל אביב דארף מען זעהן אז ס'זאל זיין השגחה ווייל דארטן קומען זיך צוזאם די ארגסטע מיני קלייענטעל, זיי זעהן ס'זאל זיין אלעס מיט השגחה, און מ'דארף זייער וואטשן, און נאכדעם דארף מען געדענקען די דרייוון פון די קארס, די אמעריקאנער בחורים האבן געווענטליך די קרעדיט קארד סאו זיי דינגען קארס, און די ארץ ישראל'דיגעס טראגן זיי ארום איבעראל, מ'פארט אין מדבר יהודה, מ'פארט אין פלעצער וואס ס'איז נישטא קיין וואסער, מ'דארף וויסן וויאזוי מ'גייט הייקן מיט קעמפן. מען דארף זייער וואטשן, און מען דארף אויכעט זייער וואטשן, ס'איז טאקע בין הזמנים, אבער ס'איז נאך דא א באשעפער, מען טאר זיך נישט אנרירן איין בחור דעם אנדערן ווי מען טאר נישט, טאר נישט טון עניני זנות וואס מען טאר נישט, און נאכדעם דארף מען וואטשן וועגן די מיידלעך, די מיידלעך צווישן זיך זאלן נישט טון וואס מען טאר נישט, און אויכעט זאלן נישט ארום הענגען מיט די בחורים, ס'איז מען דארף וואטשן, איז למעשה ס'קומט יעצט זייער הייליגע טעג, ס'ווערט געברענגט פון צמח צדיק, ס'איז דער וויזשניצער צמח צדיק אין פרשת עקב, אז פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה איז דא פינף און פערציג טאג, אויף דעם שטייט אין פסוק ועתה מה ה' אלקיך שואל מעמך, מה איז מ ה? ס'איז אויכעט דא ת ת ר פ וואס דאס איז טויזנט און אכציג שעות, און זאגט ער יעדע שעה איז א עולם מלא, און ווער ס'איז מאבד אפילו איין מינוט פון די צייט אין לך הפסד גדול מזה, און בפרט נאך זאגט די גמרא מאן דמוסיף יוסיף, ווער ס'וועט לערנען מער תורה וועט אים דער אייבערשטער צוגעבן מער יארן, און פארקערט איז חלילה פארקערט, איז דארף מען זען אז מען זאל נישט ווי מען זאגט הולטייעווען, און אפילו מען גייט אביסל בין הזמנים, די ראש ישיבות זענען שוין מסכים דערצו, איך גיי מיך נישט קריגן מיט זיי, אבער על כל פנים מען זאל יעדן טאג לערנען אביסל האבן א שיעור און אזוי ווייטער. ס'ווערט געברענגט פון ר' מענדעלע פון רימינוב אז ער האט געזאגט אז א שליח ציבור וואס ער דארף דאווענען ימים נוראים טאר נישט אדורכגיין אפילו איין טאג פון חמשה עשר באב אן א דעם וואס ער זאל לערנען כאטש א בלאט גמרא, און ער זאגט א מילתא בטעמא וויבאלד די גמרא זאגט אז ווער ס'לייגט צו צייט צו לערנען מאן דמוסיף יוסיף, נו, אז ער וויל זיין א שליח ציבור און בעטן פאר אידן אז זאלן לעבן און פרנסה מיט אלע אנדערע זאכן, אז ער אליינס האט נישט פאר זיך קיין שום אחריות אז ער זאל צולייגן אביסל לערנען גמרא גמרא, נו, וויאזוי קען איך אים טראסטן אז ער וועט מתפלל זיין פאר כלל ישראל? און זיי דערציילן א מעשה אז איינמאל איז ער אליינס נישט געווען קיין שליח ציבור ביי זיין הייליגן רעבן ביים נועם אלימלך, ווייל עפעס איין טאג האט ער נישט געקענט לערנען קיין גמרא ווייל ער האט געהאט א טרדת מצוה. סאו דאס איז צו ווייזן אין וואסערא הויכע צייט מען לעבט, און דווקא האט די סמך מם אויסגעוועלט אז דווקא די צייט זאל מען אנהייבן בין הזמנים. דער אמת איז תמוז איז מער הייסער ווי אב, אב איז שוין קילער, וואלט געדארפט מאכן תמוז אזוי ווי אין אמעריקע דזשוליי זאל זיין ווי מען זאגט די וועקעישאן, און יעצט אין. אנפאנג אב זאל מען שוין אנהייבן, ווי מען זאגט, אדער אפילו נאך תשעה באב זאל מען אנהייבן געהעריג דעם סדר, נו, טוהן מיר דאך אונז אלעס פארקערט. יעצט, די גמרא לערנט אונז, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו אב וכיום הכיפורים. איז זעהט זיך אויס אז חמשה עשר באב האט אין זיך אזא קדושה פונקט ווי יום כיפור. יעצט, וואס איז געווען דעמאלטס? שכן בנות ישראל יוצאות בכלי לבן, זענען ארויסגעגאנגען מיט ווייסע קליידער, זיי האבן זיך אנגעטון שיין כלה קליידער און אויך שאולים מען האט געבארגט שלא לבייש את מי שאין לו, ס'איז דא אמאל א מיידל וואס איז נעבעך פון אן ארעמע שטוב האט מען איר געבארגט אז זי זאל נישט זיין פארשעמט וחולות און איז בכרמים און זענען געגאנגען אין די וויין גערטנער ומה היו אומרים און וואס האבן זיי געזאגט בחור שא נא עיניך וראה עפן דיין אויגן און קוק מה אתה בוחר בורר לך וואס וועלסטו דיר אויס. אל תתן עיניך בנוי, זאלסט נישט געבן דיין אויגן אין שיינקייט, תן עיניך במשפחה, ווייל ס'שטייט, שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. אזוי ברענגט די גמרא אין סוף פרק ד' פון תענית. יעצט, איך וויל סתם זאגן אביסל. זאכן, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז צו נישט, אבער איך האף אז ס'איז אמת. מ'איז געגאנגען מחולות בכרמים, מחולות הייסט מ'האט געטאנצט אין די וויין גערטנער. וואס איז די היינט די מחולות בכרמים? מ'וועט דאך נישט הייסן מ'זאל ארויסגיין אין וויין גערטנער טאנצן, נאר מ'קען אפשר זאגן. אז היינט איז דאך נישט דא קיין שדכנים, קיינער וויל נישט זיין קיין שדכן, זיי זאגן מען צאלט נישט, און דאן קומט אריין א מתחיל מיט א גומר און די סוף איז מ'שפילט אויס, איז דער אמת איז די עלטערן דארפן אנהייבן צו גיין אויף שמחות, און זיי דארפן זיך אליינס אומקוקן, און זיי דארפן זיך אליינס לאזן אנטראגן, ווייל היינט די וועי איטס גאוינג נאו איז עס. ס'הייסט שידוכים קרייזיס, ס'איז ממש א אומגליק, און די קינדער ווערן אפסעט, און זיי זעען די עלטערן טוען נישט, זיי ווארטן א גאנצן טאג איינער זאל שוין אריינקאלן אויף דעם טעלעפאן מיט א שידוך, און אז מ'קאלט שוין אריין טראגט מען אן א האלבע ספרדישע אדער א בעלת תשובה, אדער איינער וואס זי זי איז אליינס יעצט געווארן א בעלת תשובה, אדער וואס איז צוויי מאל געגעטעט, זי האט שוין פיר קינדער, וואס מ'טראגט אן היינט, ס'ממש ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. איז במילא ביסט נישט פטור אליין צו גיין זוכן א שידוך, מחולות בכרמים מיינט גיי ארום אויף חתונות, גיי ארום אויף בר מצוות, גיי ארום אויף שמחות, נישט די בחור מיטן מיידל, די עלטערן, גייטס ארום, זעסט א שיינעם בחור, זעסט א בחור וואס ס'זעט אויס צו זיין א צאמגעראמטער בחור, פרעג איינעם ווער איז דער בחור, און לאז דיך אנטראגן, פארלאז דיך נישט אויף קיין שדכנים, דאס מיינט מחולות, מען האט געטאנצט, ווי ס'דא ווי מען קומט זיך צוזאם דארף מען זען. צו ס'איז דא עפעס אוועילעבל. און איך זאג עס וועגן דעם ווייל מענטשן מיינען דער שדכן וועט דיך קאלן, דער שדכן וועט דיך נישט קאלן, לאז דיך אפ. ווען ער וועט דיך קאלן וועט ער דיר אנטראגן אזא זאך וואס נאך צוויי טאג נאכדעם וועסטו נישט קענען קומען צו דיר, דעיס טראגט מען מיר אן? עניוועי. ס'איז בכלל געווארן היינט א זאך, מ'זעט איינעם גייט שווער מיט שידוכים, פאקט מען דארט אן, דעיס דעיס ווערט אנגערופן תולה הקללה במקולקל, דאס איז ס'איז א אומגליק, מ'מיינט ווייל יענער מוטשעט זיך דארף מען אים אלעס ווי מ'זאגט וויי טון, עניוועי. יעצט איז מ'דערציילט א מעשה אמאל איז ר' ברוך שמעון דער טשעבינער ראש ישיבה פון כוכב מיעקב איז ער געדארפט ארויס גיין פון די ישיבה און א בחור איז אריין געקומען ביי די טיר ער איז געגאנגען דער בחור האט זיך געריקט אין די זייט און געלאזט דעם ראש ישיבה זאל דורך גיין דער ראש ישיבה האט זיך אויך געריקט אין די זייט האט געלאזט דעם בחור אז ער זאל דורך גיין האט אים דער ראש ישיבה געזאגט תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם זעט אויס דער בחור גייט מער מאל ארויס פון די ישיבה ווי ער על כל פנים מען דארף זעהן אז ס'זאל נישט זיין קיין צו צעלאזט זיך דער בין הזמנים, ס'זאל זיין ישיבות אז מ'זאל קענען כאטש א שעה צוויי לערנען יעדן טאג, און אבאכט געבן די בחורים זאלן דאווענען מיט מנין, און זאל בכלל דאווענען און לייגן תפילין. ס'דא נאך א מעשה פון ר' ברוך שמעון אז איינער איז געגאנגען פערציג טאג צום כותל המערבי זאל מתפלל זיין יעדן טאג פאר א שידוך, איז בקיצור, און ס'האט זיך דאך נישט געמאכט, ווייסט דאך נישט איעדע סגולה ארבעט דאך, האט אים ר' ברוך שמעון געזאגט אזוי הער אויס, דו האסט מקיים געווען א סגולה וואס דאס איז זייער גוט, איך גיי דיר געבן נאך א בעסערע סגולה, קום אין די ישיבה לערן פערציג טאג רצופים, עסטו זען אז דער אייבישטער וועט דיך אויכעט צושיקן א זיווג הגון בקרוב. יעצט, וואס זענען געווען די זאכן וואס איז געשען חמשה עשר באב אז די גמרא רופט עס אן א יום טוב? איינס איז יום שפסקו בו מתי מדבר, ס'איז געווען זעקס מאל הונדערט טויזענט אידן וואס אויף זיי איז נגזר געווארן די גזירה במדבר הזה יתמו ושם ימותו, אזוי שטייט אין במדבר י ד פסוק ל ה, ס'איז געשטארבן בערך פופצן טויזענט און אביסל מער אידן יעדן נאכט פון תשעה באב פון יעדן יאר, ס'איז געווען איז אזוי, יעדער האט זיך געגראבן א קבר די אלע זעקס הונדערט טויזענט מענטשן.

האבן זיי געקלערט, אבער אפשר האבן זיי געהאט א טעות מיטן חשבון, אפשר נישט יעצט פונקט תשעה באב, ווייל אמאל האט מען דאך נישט מקדש געווען מיט א לוח, מען האט דאך מקדש געווען על פי ראיה, קען זיין ס'איז געווען פארוואלקנט און ממילא זעהט מען נישט די לבנה, בקיצור, זענען זיי צוריק געגאנגען פינף נעכט, ווען זיי האבן געזעהן אז ס'איז שוין געקומען חמשה עשר באב און זיי האבן געזעהן די לבנה איז במילואו, דעמאלטס האבן זיי געוויסט אז ס'איז בטל געווארן די גזירה און זיי האבן עס געמאכט פאר א יום טוב, אזוי שטייט אין מדרש איכה. און מסכת בבא בתרא דף ק כ א. נאכדעם איז געקומען דער דיבור צו וויי פונעם אייבערשטן צו משה רבינו און ער האט געזאגט, און דאס איז אין דברים ב פסוק ט ז י ז, ויהי כאשר תמו, זיי זענען אלע אויסגעשטארבן וידבר ה' אלי, לאמר, האט דער אייבערשטער גערעדט און ער האט געזאגט,

ווייל זיי האבן ערליך געוויינט אויף מיתה פון אהרן, ס'איז שטייט ויבכו אותו כל בית ישראל, רש י זאגט אז ביי משה'ן שטייט נישט כל בית ישראל נאר ביי אהרן, ווייל ביי משה האט נישט יעדער געוויינט, ביי אהרן האט יעדער געוויינט ווייל געווען אוהב שלום ורודף שלום. עס ווערט געברענגט אין די ספרים אז וואס הייסט כל בית ישראל אפילו הנידונים למות? אפילו די אידן וואס דער אייבערשטער האט אויף זיי גוזר געווען א גזירה פון שטארבן, וויבאלד זיי האבן געוויינט אויף אהרן די מיתה פון אהרן בלב שלם, און מיתת צדיקים איז מכפר, ממילא האט זיי דער אייבערשטער מוחל געווען, דאס טייטש עס איז נישט געווען זיכער אז יעדער האט געמוזט שטארבן, עס איז געווען אזאלכע וואס וויבאלד זיי האבן ערליך געוויינט אויף אהרן הכהן, זענען זיי געבליבן לעבן. יעצט, די צווייטע זאך איז געווען יום שהותרו השבטים להתחתן זה בזה והותר שבט בנימין לבוא בקהל. יעצט, ס'איז געווען אזוי, פון די צייט, געווענטליך, ווען א טאכטער האט גע'ירש'נט פון איר טאטן, האט זי נישט געקענט חתונה האבן נאר מיט איר שבט, ווייל טאמער זי האט חתונה מיט אן אנדערע שבט גייט אדורך די נחלה, און אין פסוק שטייט אין במדבר ל' ו' פסוק ח', וכל בת ירשת נחלה, טאמער לאמיר זאגן זי האט נישט קיין ברודער, אזוי ווי ביי די בנות צלפחד, ממטות בני ישראל, איז לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה, מוז זי חתונה האבן מיט איר משפחה פונעם שבט, פארוואס למען ירשו בני ישראל איש נחלו נחלת אבותיו, ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. יעצט קומט אויס לויט דעם אז מען האט נישט געטארט חתונה האבן נאר מיטן שבט, אזוי שטייט טאקע ביי די בנות צלפחד אז זיי האבן חתונה געהאט פון מיט זייער שבט, די איסור איז אבער נאר געווען אין די צייט פון משה רבינו, שפעטער איז געקומען דער איסור, דאס האט מען מתיר געווען פארוואס? ווייל ס'איז געווען זקנים וואס האבן מקבל געווען פון יהושע בן נון און זיי האבן איבערגעוויזן אז דער איסור פון. חתונה האבן מיט אן אנדערן שבט וועגן די ירושה איז נאר שייך ביז ווילאנג דער דור וואס האבן איינגענומען ארץ ישראל האבן געלעבט און מען האט עס צוטיילט. יעצט וויבאלד בשעת ווען מען האט איינגענומען און צוטיילט האט יעדער גע'ירש'נט און נאכדעם איז עס שוין געבליבן זיין האט מען שוין געמעגט ווייטער ארויסגעבן פון איין נחלה צום אנדערן. און אין פרשת במדבר קפיטל ל ו פסוק ו שטייט זה הדבר, דרש'ען די חזל אז דאס האט נוהג געווען נאר אין דעם דור פון ווען מ'האט צוטיילט, שפעטער האט עס שוין נישט נוהג געווען. נאכדעם איז געווען נאך א זאך אז ס'איז געווען די פלגש בגבעה וואס איז געווען זייער א מיעסע פרשה, ס'ווערט געברענגט אין שופטים קפיטל י ט, ביז כ א, און די אידן האבן געשוואוירן, עס איז געווען אזוי, עס איז געווען איינער איז געגאנגען צו צו שבט בנימין, און ער מיט זיין ווייב, און בקיצור מען האט מזנה געווען מיט איר א גאנצע נאכט, האט ער איר צושניטן אויף צוועלף חלקים, און מ'האט געשיקט פאר יעדן שבט אז אזוי האט מען געטון מיט מיין ווייב אין בנימין, בקיצור די אידן האבן געמאכט א שבועה אז זיי גייען נישט געבן קיין קינדער מער פאר בנימין כדי עס זאל ווערן אויסגעווישט די נאמען פון בנימין, איז למעשה דאס איז געווען זייער שווער ווייל אז מ'האט נישט געקענט חתונה האבן איז דאך געווען שווער. יעצט אזוי ווי איך האב ענק שוין פריער געזאגט אז דער זה הדבר ביי די נחלה האט געהייסן נאר דווקא דעמאלטס בשעת זיי די מענטשן וואס זענען געווען ווען מ'האט צוטיילט ארץ ישראל אנדערע איז שוין מער נישט שייך מ'קען חתונה האבן מיט אן אנדערן שבט דאס זעלבע אויכעט לערנט מען ביי די שבועה ס'איז געשטאנען זיי האבן געשוואוירן אז קיינער איש ממנו לא יתן בתו לבנימין לאשה, אז פון אונז, איז האט מען גע'דרשנ'ט אז דער היתר איז ממנו אונז נישט, אבער אונזערע קינדער מעגן שוין יא. איז ממילא איז עס געווען זייער א גרויסע שמחה, און דאס איז געווען חמשה עשר באב. וואס מען האט געמאכט א גרויסע שמחה וועגן די זאך, סאו קומט אויס ס'איז דא געווען צוויי זאכן, איין זאך איז געווען אז די שבטים האבן געקענט משדך זיין זיך איינער מיטן צווייטן, און מען האט נישט מען האט נישט קיין פראבלעם אז מען איז מעבר די נחלה, און די צווייטע איז געווען אז מען האט זיך געמעגט משדך זיין מיט שבט בנימין, סאו דערווייל האבן מיר שוין צוויי זאכן.

האט מורא געהאט ער דאך געווען פון מלכי ישראל נישט מלכי יהודה האט ער דאך מורא געהאט אז ביים זיצן ביים עולה רגל זיין וועט ער דאך נישט זיצן ווייל ס'איז דאך דא ישיבה נאר למלכות בית דוד האט ער מבטל געווען אז מ'זאל נישט גיין בכלל עולה רגל זיין און מ'זאל נישט ברענגען קיין ביכורים צום בית המקדש און הושע בן אלה האט מבטל געווען די אלע זאכן. און מען האט געקענט ווייטער אנהייבן צו גיין אין בית המקדש. עס איז געווען די דריטע זאך. די פערדע זאך איז יום שפסקו בו מלכרות עצים למערכה עצי המזבח בבית המקדש. ס'מוז זיין טריקענע האלץ אז ס'זאל ברענען אויפן מזבח. עס טאר נישט זיין ווערעמיג. און פון חמשה עשר באב ווערט שוואכער די זון ווייל ס'הייבט שוין אן צו ווערן די קעלטערע טעג. און ס'קומט שוין לענגערע נעכט, סיי די טאג ווערט שוין קערצער, ממילא טריקנט עס נישט געהעריג אויס, איז מען געגאנגען מ'האט אפגעשניטן האלץ במשך'ן זומער און מ'האט עס געלאזט טריקענען א גאנצע צייט, גראדע אין ארץ ישראל רעגנט דאך נישט גאנץ זומער אויך נישט, ממילא איז עס געווען פונקט גוט פאר דעם, און מ'האט זיך געפרייט אז מ'האט געקענט ענדיגן א געוואלדיגע מצוה פארן מזבח, און מ'האט גערופן דעם טאג יום תבר מגל, דאס מיינט. דעם טאג וואס מ'האט צובראכן דעם מגל. מגל, דאס איז אזעלכע רינדיגע האק וואס אין דעם האקט מען האלץ. יעצט, דער רבינו גרשום, אין מסכת בבא בתרא דף קכ"א עמוד ב', זאגט אז דער טעם פארוואס מ'האט עס געמאכט א יום טוב, ווען מ'האט אויפגעהערט צו שניידן, ווייל יעצט וועט מען קענען מער לערנען תורה, וואס די תורה איז מאירת עיניים און משמח לב. שטעלטס אייך פאר וואס דא טוט זיך. מ'רעדט דא פון שניידן האלץ פאר'ן בית המקדש. פון דעסטוועגן דאך איז עס א יום טוב ווייל מען האט שוין געקענט אויפהערן ווייל מען וועט קענען מער לערנען תורה, און וועגן דעם זאגט די גד ב גמרא מסכת תענית, מכאן ואילך, פונעם פופצנטן טאג און ווייטער, המוסיף ווער ס'לערנט מער תורה יוסיף וועט לעבן לאנג, ושאינו מוסיף, און איינער לערנט נישט מער תורה יאסף וועט ער נעבעך פאר וועט ער אומגיין פון די וועלט, ער וועט נעבעך שטארבן. יעצט די אידן וואס זיי האבן געזען אז זיי קריכן ארויס און ס'נאך.

וואס איז געווען אזא שמחה איז אז ס'איז געווען א קעניג פון רוים וואס ער האט געהייסן אדריאנוס, ער האט מתיר געווען חמשה עשר באב אז די אלע הרוגי ביתר וואס זענען געהארגעט געווארן אז זיי זאלן קומען צו קבורה, דעמאלטס האבן די חזל האבן געמאכט די ברכה הטוב והמיטיב אין בענטשן הטוב שלא הסריחו עד עתה, ס'איז נישט פארשטינקען געווארן והמיטיב שניתנו לקבורה. יעצט פון פופצן טאג אין אב ביז פֿינף און צוואַנציק טאג אין אלול וואס דאס איז די טאג וואס דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט לויט שיטת ר' לעזער איז דא פערציג טאג, פערציג טאג דארף מען זיך צוגעוואוינען אז מען זאל ווי מען זאגט מען זאל אנהייבן תשובה צו טון. יעצט לויט משנה ברורה איז חמשה עשר באב דאוונט נישט אן אבל פארן עמוד. יעצט ס'קומט שבת, דער שבת הייסט אויך שבת קבלת התורה, און ווייל מ'ליינט דאך די עשרת הדיברות, און אזוי ווי שבועות האט מען מקבל געווען אויף זיך און אין פרשת יתרו, אזוי איז די דאס אויכעט, מ'דארף אנהייבן א נייע קבלה. יעצט ס'הייבט זיך אן שבעה דנחמתא, די ערשטע איז נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דאס איז מיין פסוק וואס איך זאג ביי שמונה עשרה, יעצט מ'זאגט נאך פון ר' שמעון זעליכאווער אז צו ליינען די אלע. פרקי נחמה פון פרש פון ישעיה, דאס מיינט דאס וואס מען ליינט סיי ביי די הפטורה, סתם ווען מען לערנט ישעיה, איז מסוגל פאר מענטשן וואס זענען צובראכן, חולי רוח זענען צובראכן גייסטיש, זיי זעען זיך נישט ארויס פון זייערע צרות, סאו ביי די הפטורה זאל מען מתפלל זיין צום אייבערשטן. יעצט ווערט געברענגט אין דעם אור המאיר אין די דרשה פאר ראש השנה, ס'ברענגט ער צו פונעם מגיד, אז ס'איז דא דריי מיני כיתות מענטשן, איין כיתה וואס זענען הייבן אן פון חמשה עשר באב צו פאסטן און עוסק זיין אין עבודת השם, היינט דארף מען נישט פאסטן, מען דארף נאר זיך אפהיטן פון עבירות און לערנען און דאווענען, און זיי הייבן אן צו טראכטן אה, באלד זעצט זיך שוין דער אייבערשטער אויפן כסא המשפט, און אנדערע ווארטן ביז ראש חודש אלול, און אנדערע ווארטן ביז ראש השנה. איז אין קצה המטה סימן תקפ"א סעיף קטן ק"ט שטייט די חסידים און אנשי מעשה ווינטשן זיך שוין כתיבה וחתימה טובה אום חמשה עשר באב. און ער ברענגט א רמז אז צום חמשה עשר באב באטרעפט כתיבה וחתימה טובה. שוין דאס איז אין ארץ ישראל ווערט יעצט בין הזמנים ביי אונז ווערט יעצט דער באקאנטער יום המר והנמהר נישט היי יאר נע. שבת נחמו, דער אמת איז דער אייבערשטער וויל שוין ברענגען משיח'ן יעדער האט געפאסט ער איז גרייט, שאלה איז צו אונז זעמיר גרייט אים מקבל צו זיין, געבט ער אונז שבת נחמו און מען פירט עס אפ אז אזוי האט מען צוגעפירט צו פארן חורבן בית המקדש, ובחורי ובתולותי הולכים בשבי. מען פארט ארום מיט די שעווי, מען פארט ארום אין אלע קלאבס און אלע נייט קלאבס, מען פארט ארום זינדיגן איבעראל, מען זינדיגט תחת כל עץ רענן, אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים מאכט מען זנות, נאך אזא מין פאסטן, ווען דער אייבערשטער איז שוין, וויל שוין ברענגען משיח און אונז וויל מען שוין אים מקבל זיין, הייבט מען אן מיט די אלע זינד. רבותי, אויב די קינדער זענען נאך נישט גענוג אלט און קענסט זיי קאנטראלן, טריי טו וואטש ווער די טשילדערן אר גאוינג, ווייל מען גייט נישט אויף גוטע פלעצער, ס'לאזט זיך אויס מיט דראגס, און ס'לאזט זיך אויס מיט סועסיידס, און אזוי ווייטער, טריי טו פראטעקט ענד וואטש אוט פאר יור טשילדערן, לאז נישט שבת נחמו זיין אז מען זאל דיר חלילה מוזן מנחם זיין נאך א טויט קינד חלילה, און אפילו ווען ער שטארבט נישט, ער גייט אויף דראגס, איז ער אויכעט נעבעך שוין טויט. פליז וואטש יור טשילדרען. א גוטן און א פרייליכן שבת.